רבותי פרשת בראשית נאכאמאל, זייער שווער צו לערנען פרשת בראשית, זייער שווער צו רעדן וועגן דעם, שטייט כל התחלות קשות, און די זוהר דרש'נט שוין כל התחלות קשות אויף די אנהייב התחלת התורה פון בראשית, ס'אזוי שווער אז. דער רמבן האט געטענהט אז דער פשט פון דעם מדרש לא צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם ס'איז צו שווער אנצוהייבן בראשית אזוי ווי דער רמבן ברענגט פון די לשון המדרש וואס דער רמבן ברענגט להודיע כח מעשה בראשית לבשר ודם אי אפשר לפיכך סתם לך הכתוב בראשית ברא אלהים מ'קען נישט מסביר זיין פאר א בשר ודם כח איז די שטארקייט, שטארקייט מיינט מען דא צו זאגן די תוקף ס'איז דא אין די מעשה אין די פארציילן אז מען האט באשאפן די וועלט בראשית די מעשה בראשית דא אין דעם א אזוי ווי א פארס ס'הייסט א שטארקייט שטארקייט מיינט נישט אז ס'איז שטארק ס'איז פאוערפול ס'איז דא א פאוערפולנעס וואס איז נישט ביכולת א נארמאלע שכל אנושי איז נישט ביכולת פאר א בשר ודם עס צו הערן אין זיינע כלים געווענטליך און ס'פשוט פארוואס ווייל חלק פון מעשה בראשית אדער רוב מעשה בראשית איז ביז מען קומט אן צו באשאפן דעם מענטש, דער מענטש איז ער איז אחר למעשה בראשית, ער איז נאכדעם און ס'איז זייער גרינג צו רעדן, נאכדעם וואס עס איז דא א וועלט, און ווי אונז זענען, און וואס איז אונזער פלאץ, און וואס טוען אונז, און ווי אונז גייען, אזוי ווייטער, אבער אז ס'ווערט א וועלט, און ווי אזוי ס'ווערט, דאס איז א כח, להגיד כח מעשה בראשית, לבשר ודם אי אפשר, אבער סתם לך הכתוב וואס די פסוק האט געזאגט רמבן ווי די רמבן לערנט איז די פסוק האט געזאגט בפשוטו עס הייסט עס איז נישט מסביר באמת די סודות הדברים נישט מסביר באמת די אמת'דיגע סדר וואס אנדערע ווערטער איז די מקצוע די לימוד אזוי ווי למשל ס'דא יעדע פרשה אין די תורה האט א געוויסע נושא הלכות חנוכה רעדט זיך נישטא חנוכה אין די תורה הלכות לולב הלכות סוכה רעדט זיך וועגן וויאזוי מ'מאכט א סוכה מ'קוקט אין די חומש קען מען פארשטיין ס'רעדט זיך וועגן די סאבדזשעקט וואס ס'איז שטייט אין די פסוקים מה שאין כן מעשה בראשית איז ווי די רמבן זאגט לא יוודע מן המקראות, מען קען לערנען גאנץ פרשת בראשית און נישט וויסן מעשה בראשית, מען קען וויסן אז די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט, די ערשטע טאג, צווייטע טאג, אבער ס'איז אלעס סתם סתם ווערטער וואס מען וועט נאכזאגן וואס שטייט אין די חומש, אבער די חומש גיבט נישט ארויס די כח מעשה בראשית. און אין דעם אליינס איז דא א שוועריקייט, אז דאס איז די גורם וואס עס שטייט איינע פון די פירושים דרך בדרך של השגה וואס עס שטייט לא נברא עולם אלא במידת הדין בראשית ברא אלהים בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין און דאס איז נאך א טייטש וואס די זוהר טייטשט כל התחלות קשות לשון פון די מדרש און שפעטער לגבי די תורה אין פרשת יתרו מיין איך האב שטייט כל התחלות קשות אז דאס איז די היינו דכתיב אז בתחילה עלה במחשבה לברוא במידת הדין די התחלה בראשית די התחלה איז קשות די קשות איז במידת הדין שפעטער שיתף עמו מידת הרחמים אין אנדערע ווערטער ס'שווער וואס הייסט מידת הדין אזוי ווי אונז לערנען ס'דא ראש השנה מידת הדין התחלת העולם, דעם בתשרי נברא העולם, די בריאה פון מידת הדין, און אזוי ווי תוספות זאגט, עלה במחשבה לברוא את העולם דעמאלטס, מייל און מה שאין כן ניסן איז די מעשה דעמאלטס איז שוין שיתוף פון מידת הרחמים, הייסט פאר דאס איז פאר א מענטש, לגבי מענטשן, מידת הדין איז נישט קיין זאך לגבי גאט אליינס, לגבי די וועלט אליינס, לגבי מענטשן איז דאס מידת הדין, דו געסט מיך א ספר, דו מאכסט מיך אויף א חומש, איך פארשטיי נישט קיין ווארט, פיל איך מיך אפגעפאטשט, פיל איך מיך אוועקגעשטופט, כ'פיל נדחה, כ'פיל דחה שמאי באמת הבנין שבידו, קום, הייבט אן די תורה, למדני כל התורה כולה, אקעי, מ'הייבט אן בראשית ברא אלהים, נו וואס איז די טייטש? נישט קיין מושג, רש"י זאגט איך ווייס נישט, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, כ'פארשטיי נישט קיין עברי טייטש אפילו פון די ערשטע פסוק, און זיכער נישט די ערשטע פרשה, וואס גייט דא פאר? דאס איז א מדת הדין, דאס איז א דחה, און דאס איז די

דאס איז אזוי ווי עס שטייט ואחריתו עדי אובד, דאס בלייבט נישט, דאס איז א גרויס איינע פון די לעסענס פון די תורה אז ס'דא, מ'דארף קענען קוקן ברייטער, מ'דארף קענען קוקן סובל זיין, יא, ס'הייסט א באמת איינע פון די מידות הענווה, איינע פון די מידות פון אריכות אפיים וואס אונז לערנען זיך פון מה הוא ארך אפיים אף אתה ארך אפיים, דאס הייסט יעצט איז טאקע שווער, יעצט זעט מען היינט, איך קוק אויף היינט, אסאך מאל יא, ס'דא אסאך ווערטער וואס זאגן מען קוקט נאר אין די היינטיגע טאג, אבער דאס איז כמעט א פארקערטע ווארט, יא, שטייט היום אם בקולו תשמעו איז אזא טייטש אדער ס'איז דא יא פאוקעס אן די פרעזענט ס'איז נישט אמת'דיג קיין סתירה אבער זאגסט דא איז א פארקערטע זאך קוקט אויף די פרעזענט איז שלעכט און נישט נאר די פרעזענט נאר די התחלה איז קשה די ווילסט דיך אנהייבן ווילסט דיך אנהייבן עס איז אלעמאל זייער שלעכט זייער שווער ס'איז איך פלאג דיך נישט דארט, עס מוז זיין אז עס איז שווער, עני אמת'דיגע התחלה מוז זיין שווער, אויב עס איז נישט שווער, אויב איינער הייבט אן א נייע מסכת איז אים גרינג, איז א שאד ער האט אנגעהויבן יענע מסכת, הייב אן א מסכת וואס זעט אויס שווער, ווייל די קענסט עס שוין מער ווייניגער, אקעי עס איז גוט צו ענדיגן אויך, אבער מען דארף אנהייבן א נייע יאר א נייע זאך, אויב עס איז נישט שווער איז דאך נישטא דא קיין שום נייעס, יא עס איז נייעס הייסט עס איז נישט לפי מיינע כלים, עס איז נאך דא א זאך וואס איך גיי נאך, אני עתיד לפארשטיין, אה איז דא איז א נייע זאך, מען דארף מען דארף קענען סובל זיין דאס, אבער די סיבה, יא לאמיר עס לאמיר זאגן קלאר און גיין טריט ביי טריט. סיבה, סיבה פארוואס עס איז אונז שווער, עס איז שווער, עס הייסט רוב זייער אסאך מענטשן, וויבאלד כל התחלות קשות, טוען זיי קיינמאל נישט קיין התחלות, רבי נחמן מברסלב האט געזאגט איך טוה כולו חידושים, איך וויל כסדר אנהייבן פון פריש, רוב מענטשן זענען זייער נישט ניחא צו אנהייבן פון פריש כסדר, פארוואס? אין אנדערע ווערטער זיי סטאפן צו שטייגן עט סאם פוינט, ער הייבט אן, ער קומט אן צו אזא איז אנגעקומען צו ערגעץ ער קען שוין אביסל ער ווייסט שוין וואס ער טוט און ער בלייבט דארט פארוואס בלייבט ער דארט ווייל ס'פילט זיך מורא'דיג אומבאקוועם פילט זיך מורא'דיג מידת הדין מורא'דיג יראה מורא'דיג קשה מורא'דיג כל התחלות קשות אז ער הייבט אן א נייע זאך משל איינער קען א געוויסע מקצוע אין חכמה אין תורה און רוב לעבן קאכט ער זיך אין דאס איי טראכט מאך דיך א חשבון א פשוט'ע חשבון יא ס'האט דיר גענומען דריי פינף צען יאר צו ווערן א מומחה אין הלכות די הלכות שחיטה. דאכט זיך פשט איז אז אין צען יאר איז גענוג פאר דיך צו ווערן א מומחה, אקעי זייער גוט אפשר גייסט באקומען א דזשאב גייסט ווערן א בודק דארט ביי די שחיטה קען מען האבן פרנסה פון דעם אקעי, אויב איינער דארף האט נישט קיין צייט יעצט דארף ער מאכן ל ל מאכן למעשה יא אקעי בסדר, אבער לאמיר זאגן אז ער האט יא צייט נו מאכט א חשבון יעצט האט ער נאך צען יאר צו לעבן פארוואס נעמסט נישט נאך א גאנצע נושא און נאך עפעס קענען זיין א מומחה אין צוויי נושאים, עמעזינג, קען וויסן צוויי זאכן. און אזוי ווייטער וכהנה וכהנה ס'איז אזויפיל נושאים אזויפיל איינער קען נגלה וויל לערנען קבלה איינער קען קבלה וויל לערנען נגלה איינער קען פילאזאפיע וויל לערנען סייענס איינער וויל לערנען סייענס וויל לערנען ענדזשענירינג וויל לערנען מעט וויל לערנען קאמפיוטערס וואס וואס זאל נאר זיין יעדע זאך האט א געוויסע שיעור לאמיר זאגן עס נעמט פינף צען יאר צו ווערן גוט און ווערן א מומחה אויף א זאך אקעי נו גייסט לעבן זעכציג יאר קענסטו מאכן זעקס אזעלכע. פארוואס מאכסטו עס נישט? רוב מענטשן, ס'איז א פלא, רוב מענטשן מאכן עס נישט. מ'קען קוקן אויף די וועלט, עלטערע מענטשן, שיינע אידן, איינמאל ביי די יונגע יארן, צען יאר בערך, האבן זיי געמאכט אזא סארט תהליך, אזא סארט זאך, געלערנט א נייע זאך, ס'איז גענומען פינף צען יאר, געווארן א מומחה, יעצט שעמט ער אלס דער מומחה. אבער זייט דעמאלטס, אפילו אין די נושא גופא, איז ער נישט מחדש קיין שום חידושים, מער פון וואס ער האט מער ווייניגער שוין געלערנט אין די צען יאר ווען ער האט אמאל געלערנט אלס בחור, צו אלס יונגערמאן. פארוואס טוט ער דאס נישט? איינע פון די עיקר סיבות וואס מ'טוט עס נישט. ס'איז אפשר דא אמאל גוטע סיבות, וואס זאל איך זאגן, אז א מענטש דארף מאכן פרנסה, קען ער נישט, אקעי. אבער פאר איינע פון די טיפערע סיבות פארוואס עס געשעט נישט אזוי, און מ'רעדט אוודאי אז מ'רעדט פון דאס אלעס, און מ'רעדט פון מידות, און מ'רעדט פון דברים רוחניים, איז דאך מ'איז דאך מחיוב, יא, קענסט נישט זאגן, כ'האב, איז דא אויך אזא זאך, א מענטש האט געארבעט אויף מידת הכעס, כעס האט ער, גענומען צען יאר לאמיר זאגן, אקעי, יעצט האט ער נישט קיין כעס, געארבעט אויף מידת התאווה, איז דא אויך דא אזעלכע צדיקים. מ'זעט, ס'איז א גרינגערע זאך צו רעדן ווייל כ'קען נישט זאגן די תירוץ, ער דארף ארבעטן קען ער נישט יא, אלס יונגערמאן אלס יונגער בחור האט ער זיך אויסגעארבעט אין א געוויסע ענין פון שמירת התאוות שמירת הברית צו זיך מתגבר געווען אויף עפעס תאוות אכילה, און יעצט רוב לעבן מ'קען יעדער איינער ס'איז ידוע דער משפיע ער קאכט זיך זייער שטארק אין די ענין, פארוואס קאכט ער זיך אזוי שטארק אין די ענין? ווייל דאס איז די איינציגסטע זאך וואס ער קען. ער האט אמאל געלערנט, אלס אינגערמאן האט ער זיך גענומען אפאר יאר, און עס איז געווען שווער, אוודאי, ער האט געארבעט, יא, עס איז נישט, אויב אויב ער האט עפעס, אויב ער האט נישט גארנישט צו פארקויפן דיך סתם, אויב ער האט טאקע, ער האט זיך גענומען פאר צען יאר, ער האט זיך אריינגעלייגט אין דעם, ער האט געלערנט וואס מען דארף לערנען פאר דעם, געטון די עבודות וואס מען דארף טון פאר דעם, געדאווענט, זיך געבראכן, געמאכט, געבויט, און. יעצט יעצט איז ער איז ער דאס און יעצט די נעקסטע זעכציג יאר איז ער נאר אזוי ווי ללמד ער זאגט נאך וואס ער האט וואס ער האט געדענקט וואס ער האט געלערנט אין די צען יאר און וואס איז מיט אנדערע וואס איז מיט מידת הגאווה הענווה וואס איז מיט מידת השגת יראת הרוממות וואס איז מיט השגת אלוקות וואס איז מיט פארשטיין גאט וואס איז מיט זיין א שטיקל נביא וואס איז מיט האבן רוח הקודש נאך אסאך זאכן וואס מען קען טון ער האט שוין ער האט שוין נישט קיין כח דאס צו טון פארוואס האט ער נישט כח דאס צו טון? ווייל ס'איז שווער. און דאכט זיך מיר דאס איז דאך שוין זאכן וואס זענען אי ה נפטר יא אזוי ווי שטייט אין די מדרש אז איינער לערנט חומש פרעגט מען אים פארוואס האסט נישט געלערנט קיין משניות האסט געלערנט משניות פארוואס האסט נישט געלערנט קיין גמרא האסט געלערנט גמרא פארוואס האסט נישט געלערנט מדרש לערן מדרש וואס לערנט קבלה וכו' איז דא א הדרגה ס'איז דא באמת זאכן וואס מען דארף פאר זיי אסאך הקדמות מען קען נישט לערנען די ערשטע זאך דאס דאס דארף זיין די דריטע זאך רוב מענטשן קומען נישט אן צו די דריטע זאך נישט ווייל ער האט נישט געלעבט גענוג לאנג אדער ער האט נישט געהאט קיין כח

אנדערע יונגעלייט דארט וואס זיי דא נעקסט גייט מען לאכן אויף מיך, איך פרעג נארישע קשיות, אז איך לא הביישן למד קשיות, און ביז וועל איך עס לערנען, און רוב מענטשן טוהן עס נישט, און עס איז באמת שווער, עס איז באמת שווער. יעצט, פארוואס איז עס שווער אבער, חוץ דעם וואס עס איז טאקע שווער, און עס גייט מוזן זיין שווער, אבער די נעקסט לעוועל שווערקייט קען מען לפחות ניצל ווערן. אז מיר זייען צוגעוואוינט אז זאכן דארפן אונז ווילן זיין ביי די סוף, ביי די סופם שלווה, ביי די יערב עליכם מכאן ולהבא. אקעי. אבער וואס איז שלעכט? וואס איז אזוי שלעכט צו זיין ביי די התחלות קשות? וואס איז אזוי שלעכט? וואס איז אזוי שלעכט אז אז ראש השנה איז מי יחיה מי ימות? וואס איז אזוי שלעכט דערפון? שטארבט דערפון? שטארבט נישט דערפון. מען ווערט נישט פארלוירן. פארוואס דארף מען ווערן פארלוירן פון א התחלה קשה? און מען דארף ווערן צוגעוואוינט, דאס איז אליינס, אויף דעם אליינס איז דא אזוי ווי א כל התחלות קשות יערב עליכם. עס איז דא מענטשן, מען קען זיך, מען קען זיך מרגיל זיין אין דעם אליין, מען קען לערנען דאס, די מידה אליינס. נישט נתפעל ווערן פון א שוועריקייט. ס'דא מענטשן וואס זענען צוגעוואוינט יעדע זאך וואס ער לערנט דארף ער גלייך אפילו נאך צוויי דריי מינוט דארף ער שוין האבן עפעס אחיזה אין די סוגיא מילא לערנט ער נישט קיינמאל קיין זאך וואס איז זייער ווייט פון אים וואס איז אסאך העכער פון זיין מדריגה ער קומט טאקע קיינמאל נישט אן ס'דא א צווייטע מענטש ער איז שוין צוגעוואוינט ער ווייסט עניוועיס האלב פון די צייט ווען ער לערנט א נייע ספר אדער א נייע מקצוע אדער א נייע ענין איז ער מורא'דיג פארלוירן אדער ער וויל ארבעטן אויף א נייע מידה ער וויל ארבעטן אויף א נייע תאווה אדער אויף א נייע סארט השגה ער איז מורא'דיג פארלוירן און ער האט זיך שוין אויסגעלערנט מען גייט מען פרעגט שאלות מען מאכט זיך מען שעמט זיך נישט און מען ווערט נישט פארלוירן אז ס'גייט נישט, און מען און מען מיטשעט זיך און מען פארט ווייטער צוביסלעך מען מאכט פראגרעס, פראגרעס געשעט פון זיך אליינס, און מען קומט אן, איז מען קען מאכן א יערב עליכם אויף דעם אליינס, אז דא יעדע יאר הייבט מען זיך נאכאמאל פרשת בראשית, און ס'איז מורא'דיג שווער, און זיי האבן נישט קיין מושג וואס גייט דא פאר אין די מעשה בראשית, אבער צוביסלעך. אדער מ'וועט זיך מקבל זיין, מ'וועט לערנען די נקודה, נישט ווערן פארלוירן אז ס'איז שווער, נישט צו ווערן פארלוירן, און נישט נאר דעם, נישט צו ווערן פארלוירן פון דעם אז עס זענען באמת דא באמת קשה, און דא גייט מען זאגן נאך א פירוש אין כל התחלות קשות, נאך א פירוש אין די אלע מאמרים וואס מיר האבן יעצט געלערנט. אזוי ווי ס'שטייט אין די אין מדרש אז שהיה הקדוש ברוך הוא מען ברענגט ראיות וירא אנדערע ראיות שהיה הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבם אין די קבלה ספרים און אנדערע ספרים ווערט מבואר אז די עולמות וואס איז געבויט קודם און נאכדעם געזאגט דין הניין לי דין לא הניין לי ס'איז נישט גוט נישט גוט וירא אלקים כי טוב משמע אז נישט דאס איז טוב וואס איז פריער נישט געווען טוב דאס זענען די עולמות וואס האבן געשאפן די סטרא אחרא און די קליפות און די אלע מינע אלע מינע מרעין בישין אלע מינע שלעכטע זאכן וואס איז דא אויף די וועלט דאס איז א פארט פון די הוה אמינא'ס כביכול גאט האט געהאט הוה אמינא'ס און געמאכט די וועלט און די הוה אמינא'ס זענען לפי לפחות לפי געוויסע מקובלים איז דא א מחלוקת אין דעם די אריזל זאגט אז ס'מיינט נישט ממש עולמות גשמיים ס'קען זיין ס'נאר עולמות רוחניים אבער זיכער קליפות איז אויך א דבר רוחני א יצר הרע און ס'איז דא אנדערע מקובל וואס זאגט ממש געווען א וועלט בגשמיות פול מיט אלע מיני דברים קשים אדער די וועלט איז יענע וועלט איך שלא יהיה שאל שאלות פון וויאזוי מען טראכט פון דעם וויאזוי מען איז זיך מצייר די ענינים כ'ווייס נישט ווי שטארק ס'איז ממש א מחלוקת אפילו אבער ס'איז זיכער לכולי כולי עלמא מודי אז פון דעם האבן מיר פון די התחלות קשות מיינט נישט נאר אז עס איז שווער, אזוי ווי איך האב יעצט געזאגט ס'איז שווער איז דא אין דעם א גרויסן כח, נאר עס איז שווער כפשוטו, ס'איז דא שוועריקייטן, ס'איז דא דברים קשים כגידים, ס'איז דא רשעות, ס'איז דא יצר הרע, ס'איז דא גבורות, ס'איז דא התעוררות הרע, ס'איז דא אלע מינע שדים ורוחות רעות אזוי ווי ס'שטייט באדם הראשון, וכדומה וכדומה, וויאזוי מען, יעדער איינער וויאזוי ער שטעלט זיך פאר וואס הייסט רע, יעדער איינער שטעלט זיך פאר וואס הייסט חרבן, וואס הייסט יצר הרע וכו', דאס איז די. ערשטע זאך ווען מען באשאפט די וועלט און דאס באמת אזוי ווי די מדרש זאגט און זיי האבן גערעדט אז מען איז נישט מודיע כח מעשה בראשית די מדרש זאגט דאס איז איינע פון די סיבות און די גמרא ברענגט איינע פון די סיבות פארוואס מען איז נישט מודיע מען לערנט נישט סוד מעשה בראשית פאר קליינע קינדער פאר גרויסע מענטשן אויך נישט משל למלך וואס האט געמאכט א ארמון און געמאכט א פאלאץ על האשפה אין כבודו של מלך שיזכירו שמו על האשפה דאס הייסט די וועלט זעט אויס א שיינע פאלאץ איז אלץ געווען אפריון עשה לו המלך שלמה א גאנצע פאלאץ דערווייל פון וואס איז עס געמאכט? ס'איז געמאכט פון גארביטש. אמאל איז געווען גארביטש, ס'איז געווען א דין לא הניין לי. און ס'פאסט נישט, נישט קיין כבוד צו רעדן פון דעם. וואס מיינט ס'נישט קיין כבוד? אקעי, כבוד איז אויך א זאך, אבער טיפער מיינט עס, ס'איז שווער צו רעדן פון דעם. ס'איז אן ענין צו רעדן פון די אשפה, בפרט אז מ'רעדט פון די אשפה במחשבה, פון די אשפה רוחנית, איז אן ענין צו קומען די אשפה. אזוי ווי מען וועט אויסברענגען די מעשה בראשית מיט אמאל וועט מען ווערן פארכאפט מיט די אלע קליפות מיט די אלע דינים מיט די אלע שטנ'ס און די יצר הרע'ס און מלאך המוות אלעס די זעלבע זאך די אלע מיתות די אלע חרבנות און נדבק ווערן די מענטשן אזוי ווי חסידישע ספרים זאגן פארוואס א מענטש וואו א מענטש טראכט דארט איז ער פארוואס זאלסטו טראכטן פון קליפות אריינלייגן דיין קאפ אין די גיהנום וואס פעלט עס אויס. עס פעלט אבער אויס. מ'קען דאך נישט אן דעם, מ'האט געלערנט באריכות אין אין די זוהר תצוה אויף וועגן די סוד פון פארוואס מ'דארף גיין אין די מדבר צו באקומען די תורה, מ'קען דאך נישט אן דעם. אבער דא וויל איך זאגן אז דא איז דא די זעלבע פאטענט וואס מ'האט יעצט געלערנט לגבי די קושי באופן כללי פון די התחלה איז אויך דא לגבי די רע ממש וואס ווערט נתעורר פאר התחלה. מ'וועט זאגן באופן הכי פשוט אזוי ווי אויך ס'איז דא חסידישע ספרים וואס זאגן ווען א מענטש, ס'איז דא אזא זאך א מענטש נעמט זיך, א מענטש נעמט זיך צו זיין א מענטש, צו זיין א עובד השם וכדומה, אמאל האט ער ממש שוועריקייט, ר' נחמן מברסלב זאגט אמאל ס'איז דא א מענטש וואס איז געווען א בן אזא שטיקל בעל תשובה, האט זיך נישט גענומען ערענסט, נעמט זיך ערענסט, פונקט דעמאלטס פארלירט ער זיין דזשאב, פונקט דעמאלטס האט ער א מחלה און אזוי ווייטער, דאס איז איין זאך, נאך א זאך קען מען זען, פונקט דעמאלטס וועט אים ווערן נתגבר די יצר הרע. אמאל איז דא א מענטש וואס האט מחליט געווען ער גייט מאכן התבודדות ער גייט דאווענען בכוונה און מיט אמאל געפינט ער אויס אז ער האט אזעלכע יצר הרע'ס ער האט נאך ער האט שוין געמיינט אז דאס דאס פאסט פאר גוים דאס פאסט פאר עפעס נישט פאר אים פאסט אים נישט בכלל די יצר הרע אבער ס'פאסט דיך יא ס'הייסט ס'פאסט דיך יא. ווייל האסט דאך נישט געטון וועגן דעם, ס'איז געווען, בער דיין איז געווען פארשלאפן, די יצר הרע געווען פארשלאפן, די יצר הרע איז געווען פארשלאפן, שוין, עס פארט עס ווייטער, ס'איז גאנץ גוט צו זיין פארשלאפן, אז מ'איז אויף, איז די יצר הרע אויך אויף, א מענטש איז א פארט פון דעם, ס'איז כדי צו בויען, אזוי ווי כדי צו בויען די וועלט האט מען געדארפט בויען די עולמות של של חרבן, ווייל פון דעם ווערט די וועלט, דאס איז א פארט פון די פאוער, פון די כח פון די וועלט, נישט דוקא א אנדערע וועלט, כדי צו אויפוועקן די מענטש, צו בויען די מענטש. ווערט נתעורר דעם כדי להכניעם, נישט כדי זאלסט כדי להכניעם אדער כדי צו נוצן, נוצן לטובה די כוחות וכדומה, ווי אזוי אונז ווייסן, אבער דאס איז ס'מוז זיין, אויב א מענטש הייבט אן צו זיין קאנטשעס פון געוויסע כוחות מער טיף אדער מער יסודות'דיג, מער פנימיות'דיג אין זיין אין זיין נפש, קומט ארויף אסאך יצר הרע'ס. און אסאך מענטשן אנטלויפן, דאס זענען די כרובים. ולהט החרב המספחת וואס מ'האט געלייגט אין די וואכעדיגע פרשה לשמור את דרך עץ החיים, כרובים ולהט החרב המתהפכת שטייטשן אסאך מפרשים די מדרשים אפשר אז דאס איז די גיהנום, דאס איז די יצר הרע דאס איז די פייער פון גיהנום, די מקור פון די איינע פון די מקורות לפחות אין פשוטו של מקרא אז ס'דא בכלל אזא זאך גיהנום. דאס הייסט די גיהנום ער היט פאר די גן עדן די גיהנום איז די טויער צו גן עדן אזוי שטייט דאס הייסט און אסאך מענטשן כמה וכמה שהלכו בדרך עץ החיים געוואלט אנגיין צו דרך עץ החיים און געזען דא להט החרב המתהפכת א פייער ברענעדיגע פייער מיט כרובים מיט וואטעווער דאס איז אנדערע ווערטער ער קען נישט ס'איז אים בעסער צו זיין פארשלאפן ס'איז אים בעסער צו ליגן ערגעץ אין ויצא קין מלפני השם ערגעץ אינדרויסן ווי צו זיין זיך צו שלאגן מיט דעם דעם זאך איז שווער נישט נאר דעם ווייל ס'קען שוין זיין מ'פרובירט זיך צו שלאגן און מען פארלירט אמאל פארלירט מען אויך איז אויף דעם אויך איז דא די צדיקים וואס זענען תחילתם יסורים וסופם שלווה וואס זיי ווייסן פון דעם וואס זיי האבן אן ארך אפים זיי קענען יא מקבל זיין אויף זיך צו לערנען די סוד פון מעשה בראשית פארוואס? ווייל זיי ווערן נישט פארלוירן פון דעם. א גרויסע א גרויסע סוד פון אמונה א גרויסע סוד פון ארך רוח א גרויסע סוד פון רואיגקייט מ'מעג האבן א יצר הרע עס נישט קיין נישט קיין נישט שטייט גארנישט דארף שוין אנטלויפן דיפענדס ס'דא אמאל איך טראכט איך האב געטראכט די וואך ס'דא אמאל מענטשן וואס וואס האבן אזוי מורא פון לעבן און פון עקספיריענסן די פארשידענע פיתויים, פארשידענע סערות, פארשידענע גירויים, פארשידענע בכלל אלע מינים וואס זענען דא, ממילא טוט ער גלייך די עבירה, עס קען אפילו זיין אזא סארט עבירה לשמה, כ'ווייס איינער זאגט, מיינט אז מ'זאל מאכן א חשבון, איך האב געזען ערגעץ א ספר אז מ'זאל מאכן א חשבון, אז הרהור עבירה קשה מעבירה, נו קומט דאך אויס געווענליך די סדר הטבע איז אז. מענטש האט א הרהור, עס כאפט אים אן עפעס א גירוי, און ער פילעוועט מיט דעם, ער טראכט פון דעם, ביז צום סוף טוט ער די עבירה, נו, איז ווי סאך האט ער געהאט? זעקס שעה הרהור עבירה, און צוויי מינוט די עבירה, אדער צוואנציג מינוט די עבירה. אפשר אז אויב הרהור עבירה קשה מעבירה, איז ענדערש לאמיר די ערשטע מינוט ווען גלייך ווען ס'ווערט אים נתעורר א תאווה, נאך צוויי מינוט זאל ער גלייך טוהן די עבירה, דאן צוויי מינוט א הרהור עבירה, צוויי מינוט א עבירה, אבער הרהור עבירה איז דאך קשה מעבירה, האט ער אויפגעטוהן די גאנצע זאך, אדער אזוי ווי יענער זאגט יא, דאס הייסט די גאנצע צייט וואס כאילו וואס איי וואס די אנדערע מענטש זאגט איי עס עסט אים אויף, פארוואס אפשר וועסטו נישט טוהן די עבירה די מאל, אפשר וועסטו דיך מתגבר זיין די מאל אויף די תאווה, עסט אים ריכטיג וואטעווער.

גיט ער זיך אונטער, זאגט ער ווייסטע וואס איך האב נישט קיין כח פאר די ספק, כ'קען נישט לעבן אין די ספק, גיי איך האב איך יא, בין איך יא בעל גאווה, בין איך נישט קיין בעל גאווה, האלט איך זיך גרעסער פון יענעם, האלט איך זיך נישט גרעסער, איז יענער, איך בין איך טאקע ברוגז אויף יענעם, לאמיר זיין ברוגז, לאמיר אים אויסזאגן, לאמיר ענדיגן, מאכן א סוף דערפון. און וויבאלד מ'טוט דאס כסדר, אזוי ווי הרגל נעשה טבע, מילא יעדע מאל ווערט ער שוין צוגעוואוינט, און יעצט אויב ער ווייסט שוין, ער דארף נישט אפילו דעם ארבעטן שווער, יעדע מינוט, איין מינוט האט ער אים, געגעבן א א סוויטש יא, און ער טוט עס גלייך, ווייל וואס האט ער א גאנצע פרומע חשבון, כאילו, אבער ער האט באמת נישט א פרומע חשבון, באמת האט ער א פחד, ער האט, ס'פאסט אים נישט, ער האט א פחד צו לעבן מיט די יצר הרע, ער האט א פחד צו לעבן דערמיט. איך, א גאנצע טאג האב איך א א הרהור א טראכט איך פון די יצר הרע, ניין, אינדערפרי האב איך געהאט, איך האב גלייך געמאכט און געגאנגען ווייטער, יעצט בין איך שוין רואיג א גאנצע טאג. אפשר איז עס אפילו א וועג אמאל, איך ווייס נישט. אבער וואס אונז זאגן דא איז, אבער דאס איז ס'דא זייער אסאך משלים ס'איז אלץ א זייער אסאך דוגמאות וואס ס'דא אזא סארט זאך וואס אונז זאגן דא איז אז א חלק פון אן מקבל זיין אויף זיך אם עתה תקבלו עליכם יערב עליכם מכאן להבא א חלק פון זיין א צדיק און זיין א צדיק דארף א גרויסע דעת די גרויסע דעת וואס מ'דארף אז נישט לוינט זיך טאקע נישט וועסטו ווערן פארלוירן די דעת איז אז צדיקים תחילתם יסורים וסופם שלוה און א צדיק וואס וואס לאזט אים זיין א צדיק וואס לאזט אים סובל זיין די יסורים איז אז ער ווייסט אז ס'דא א סופם שלוה און ס'דא סופם אין יעדן אפשר אפילו גלייך אפשר איז דא אסאך לעוועלס אין סופם יעדן טאג יעדע חודש יעדע שבת ער ווייסט און ער ווייסט אז מ'קען סורווייוון מיט די מיט די שוועריקייט אזוי ווי מ'קען סורווייוון מיט די שוועריקייט פון נישט וויסן פון זיין עם הארץ אין די נייע נושא, מ'קען סורווייוון אויך מיט די שוועריקייט אז ס'דא א יצר הרע, און אזוי איז די טבע פון א מענטש ווערט נתעורר פארשידענע יצר הרע'ס, פארשידענע משוגעת'ן, פארשידענע הפרעות, פארשידענע מחשבות זרות ווי מ'רופט עס אין די חסידישע ספרים, און ס'איז דא, און מ'איז זיך מתגבר און ס'גייט ווייטער, ס'קומט צוריק און ס'גייט ווייטער און ס'קומט צוריק און ס'גייט ווייטער. און אז א מענטש קען זיך מקבל זיין דאס, און דאס איז דאס איז די בריאת העולם אליינס, דאס איז סודות וואס מען טאר נישט אויסזאגן אינו ראוי, אבער איך וויל זאגן וואס עס שטייט, עס שטייט ביי די סוטה, שטייט אין פרשת אין מסכת סוטה שטייט אומרים לפניה, א סוטה איז א אישה שנחשדה, און אונז ווילן אונז האבן אינטערעס אז אויב זי האט געזינדיגט זאל זי מודה זיין, א שאד אז. שותה זיין די מים, אזוי ווייטער איז א גרויסע חלק, מ'זעט אין די משנה א גרויסע חלק פון די מטרה פון די סוטה איז גורם זיין אז אויב זי האט געזינדיגט זאל זי מודה זיין, יעצט איז זייער שווער פאר א מענטש מודה צו זיין, ס'פאסט אים נישט, און ער באקומט אפשר אפילו א עונש זיך דארפן גט'ן, נישט קיין פשוטע זאך, ס'איז בעסער ווי נישט מודה זיין און שטארבן פון די מי סוטה, אבער ס'איז נאכאלץ שווער. זאגט די משנה ואומרים לפניה דברים שאינה ראוי לשמעם. מען זאגט פאר איר זאכן וואס וואלט נישט געפאסט פאר איר צו זאגן, דאס הייסט מען זאגט איר יהודה הודה ולא בוש, ראובן הודה ולא בוש, איי וועט איינער זאגן כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, פאר די סוטה זאגט מען כפשוטו, פארוואס זאגט מען כפשוטו, אין אנדערע ווערטער מען רעדט, מען האט גערעדט פריער אז די א פארט פון די פראבלעם פון דערציילן מעשה בראשית איז אזוי ווי שטייט אין די מדרש הדוברות על צדיק עתק אז מען רעדט פון די קליינע גאט יא אונזער גאט איז א גרויסע גאט ער האט געמאכט א גרויסע וועלט יא אבער ביז ס'איז געווארן די וועלט איז נישט געווען אזוי פשוט ס'איז געווען די גאנצע בונה עולמות ומחריבן ס'איז געווען די גאנצע כל התחלות קשות ס'איז געווען די גאנצע די אלע ענינים קשים וואס זענען געווען איז ווייסט נישט צו רעדן וועגן דעם אבער ס'דא איין היתר אזוי ווי די היתר פון זאגן פאר די סוטה חטאי הקדמונים וואס איז ממש נקרא ולא מתרגם אין בית מדרש זאגט מען איר נישט אזעלכע זאכן פאר סתם עפעס א פרוי אויף סתם א מענטש זאגט מען נישט אזעלכע זאכן אבער ווען מ'דארף ווען ס'איז דא א צורך לעבודה, דאס איז וואס די חסידישע ספרים האבן געזאגט, אז ווען מען לערנט סודות התורה על דרך צו נעמען פון דעם עפעס לקחת מוסר השכל, נעמען פון דעם עפעס א עפעס א נגיעה, אפילו עס איז א עבודה במחשבה, א עבודה הכי רחום, סאו מען נעמט פון דעם עפעס, דעמאלטס מעג מען רעדן די גרעסטע סודות, אזוי ווי די ידוע'דיגע משל פון די בן המלך, וואס מ'האט אים צומאלן די שטיינער און איינגעגאסן, סאו דאס איז די היתר פון די סוטה, להפריש מאיסורא, אויף אזא סארט זאך, אויף אזא סארט זאך מעג מען און מען מוז, און ממילא אז ס'איז טאקע זייער טאר נישט, ס'טאקע זייער שווער צו רעדן פון וויאזוי עס איז געווארן די וועלט, אבער ס'איז אזוי פונקט אזוי שווער און אזוי שווער צו רעדן וויאזוי ס'ווערט א מענטש, וויאזוי ווערט מען א מענטש, און פארדעם שטייט עס באמת, און פארדעם איז עס, נישט נאר פארדעם, ס'קען זיין אז פארדעם איז עס געמאכט אזוי, ווענדט זיך וועלכע זייט מען טוט עס זאגן, פאר דעם האט מען עס געמאכט אזוי, כדי שנלמד מזה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געמאכט די וועלט, געווען כל התחלות קשות, און עס איז געווען א גאנצע עולם המחשבה וואס איז געווען קודם די עולם המעשה און אזוי ווייטער, אזוי דארפן אונז טון, און עס זענען טאקע דברים שאינם שאין אני ראיהם לשמים, זיי זענען נישט דאך סתם מענטשעלעך, זיי זענען אויך אלע מעשה בראשית, ווער האט אונז געזאגט צו זיין קודם די מעשה בראשית, ווער האט אונז געזאגט צו אריינגיין אין די יסודות, אבער ס'האט אונז געזאגט אז אונז דארפן ווערן מענטשן, און ס'איז נישט דא קיין וועג ריכטיג צו ווערן א מענטש, באמפט אריין אין די אלע סארט כל התחלות קשות וואס האבן יעצט גערעדט, נאר אז מ'לערנט וויאזוי ס'ארבעט מעשה בראשית. יעצט וויל איך לערנען נאך א זאך, נאך איין זאך. וואס איז א חלק פון די התחלות קשות מ'האט גערעדט יעצט צוויי דריי זאכן איינס אז ס'איז שווער אנצוהייבן איינס צווייטע אז ס'איז דא גרויסע זאכן וואס זענען גרעסער פון א מענטש וואס אויף דעם איז שווער אנצוהייבן א דריטע זאך האבן מיר גערעדט אז ס'ווערט ממש גבורות יצר הרע'ס קטרוגים און אזוי ווייטער איך וויל זאגן א פערדע זאך וואס איז בכלל כל התחלות קשות און ס'קומט ווייטער ארויס פון דעם וואס מיר האבן יעצט דערמאנט בתחילה עלה במחשבה לברוא במידת הדין. אין אנדערע ווערטער די עולם המחשבה איז א עולם עולם של דין אין א געוויסע זין, אסאך מאל טראכט מען עס פארקערט עולם המעשה איז דא שוועריקייטן, עולם המחשבה איז עולם החירות אזוי ווי מען זאגט אסאך מאל אמת. אבער מצד שני בפרט ווען מען הייבט אן פון די מחשבה דאס איז אויך א זאך וואס איז שווער לפחות פאר מענטשן אגעין שווער איז דאך לערך מענטשן לערך אונז איז זייער שווער פארוואס? אז ווען מ'גייט מלמטה למעלה, וועלן מיר מסביר זיין די חילוק פון מלמטה למעלה און ממעלה למטה, און מ'האט אפאר שיעורים לעצטענס גערעדט וועגן די ענין פון השגה מלמטה למעלה און השגה ממעלה למטה. אויב מען הייבט אן פון דא, מען זאגט איך בין דא, איך בין א מענטש, איך האב אלע מיני, מיין גוף און מיין צרכים און מיין פרנסה און מיין ווייב און אלע זאכן, שוין דאס איז א שווערע וועלט, און ביז מען קען זיך טרעפן א מינוט צו לערנען, צו אריין גיין אין עולם המחשבה, איז טאקע עולם החירות, טאקע א פרייע וועלט, טאקע א מען האט זיך משתחרר געווען אזוי מען קומט אן צו יום כיפור מען קומט אן צו יובל ס'איז אלעס גייט פריי דאס איז די סדר ווען מען הייבט אן ממטה למעלה אבער די אמת'דיגע סדר בריאת העולם איז דאך נישט דאס נישט אזוי נישט אז מען האט נישט באשאפן די וועלט פון ממטה למעלה הגם עס איז א חלק פון די סדר אבער מען האט באשאפן די וועלט ממעלה למטה דאס הייסט קודם איז געווען גארנישט שפעטער איז געווארן ספירת הכתר ספירת החכמה וואטעווער די סדר איז די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט און יעצט ווען זיי רעדן אלץ בריאת העולם איז אויך די וויאזוי א מענטש ווערט א מענטש עס איז אמת אז א מענטש הייבט זיך אן פון אונטן און ער הייבט זיך אן ארויף צו דראפן און איז מתקן זיינע מעשים און זיינע מידות און זיינע מוחין אזוי ווייטער אבער אונז האבן יעצט געלערנט אז מען וויל מאכן א חידוש ממש א עכטע חידוש מען וויל לערנען א נייע זאך מען וויל מאכן בראשית ברא אלהים אז די מענטש וויל פלאנען א נייע זאך, א דבר חדש לגמרי, אבער יעדע מאל א מענטש וויל פלאנען א נייע זאך הייבט מען אן מלמעלה למטה, דאס הייסט נאכדעם וואס מען קומט אן אפשר איז קודם געווען א סדר מלמטה למעלה, ווערט דאך א מענטש, אבער על כל פנים ווען מען הייבט אן א נייע זאך מוז עס זיין מלמעלה למטה, און מלמעלה למטה מיינט אז ביז מען קומט אן צו הלכה למעשה, ביז מען קומט אן צו די וועלט, איז דא זייער אסאך זייער אסאך סטעפס פון אזוי ווי ס'שטייט אין דער רב צדוק איז עס מסביר אלעמאל אזוי פון א מענטש וואס מען רופט רצון און די ספירות הייסט פון כתר פון בראשית נמי מאמר הוא פון די ערשטע התעוררות ער וויל עפעס הייבט אן צו טראכטן וועגן דעם ער הייבט אן צו אביסל ווערן א מחשבה חכמה בינה חסד גבורה ביז מלכות איז צען מדריגות אטליסט זיבן מדריגות ס'נישט אזוי סימפל. צו נעמען א פלאן, צו נעמען א איידיע, צו נעמען א התעוררות, און צו מאכן פון דעם עפעס, נעמט אסאך צייט, אסאך צייט ביי בגשמיות ביי א מענטש נעמט עס אסאך צייט, ס'איז תשעה ירחי לידה און אזוי ווייטער, און אויך ברוחניות נעמט עס צייט, הגם אין עולמות וואס איז נישטא קיין צייט רעדט מען פון מדריגות, אבער עס איז זייער אסאך מדריגות, עס איז זייער א גאנצע זאך, און דאס איז שווער, דאס איז שווער פאר א מענטש, פארוואס איז עס שווער פאר א מענטש? עגעין, ווייל אונז לעבן אין עולם המעשה, אונז האבן ליב תוצאות, אונז האבן ליב. זאכן וואס מ'קען פילן, זאכן וואס מ'קען זען, עס איז גרינג פאר אונז צו לעבן, עס איז גרינג פאר א מענטש צו לעבן אין אזא וועלט, און ווייטער פאר דעם אונז ווערן סטאק אין די וועלט, אונז ווערן סטאק אין זאכן וואס זענען שוין געווארן און וואס האבן שוין מביא געווען לידי מעשה. צו אנהייבן א נייע זאך איז שרעקעדיג, איינע פון די סיבות פארוואס עס איז שרעקעדיג איז ווייל מ'דארף יעצט ספענדן אסאך צייט אין עולם המחשבה, און ס'איז דא מענטשן ס'איז דא אסאך פריוואטע ס'איז דא אסאך פרטים אין עולם המחשבה ס'איז דא אסאך מענטשן וואס עס איז זייער גרינג זיי קענען עס גוט דמיונ'ען און חלומ'ען וואס ס'גייט זיין אבער מ'רעדט נישט אויף חלומ'ען וואס ס'גייט זיין ווייל חלומ'ען עס דארף א גאנצע צייט זיין א רצוא ושוב מ'דארף עס פרובירן צו זעהן און פרובירן זעהן וואס פראבלעמען זענען דא און צוריק גיין צו די מחשבה און ווייטער פלאנען און ווייטער בויען מ'רעדט פון אמת'דיגע מחשבה נישט פון מחשבות שווא וואס איז סתם קאפ קיינמאל נישט אנגעקומען לידי מעשה. נישט קיין נפ ק, אפשר איז יענץ אליינס א סארט קושי המחשבה, אליינס א דין שבמחשבה, מחשבות שאינן באות לידי מעשה, אליינס א אליינס א פראבלעם, ס'נישט קיין האט שוין אפילו נישט קיין דין מחשבה, ס'איז אזא ס'הייסט מחשבות הבל יא, מחשבות אדם כי המה הבל, רעדט פון געטליכע מחשבות, ס'הייסט מחשבות שיוצאות לידי פועל, תלמוד שמביא לידי מעשה, און דאס איז זייער שווער. רוב מענטשן אפילו ווען מען לערנט אויך געווען וועגן דעם דער שיעור יעדע וואך זאגט וואס וואס האב איך פון דעם זאג מיך עפעס א מוסר וואס איך קען יעצט דאווענען דערמיט זאג נישט איך רעד איך וויל דיך אפארן איך וויל דיך מאכן פאר א נייעם מענטש איך וויל דיך ווערן א נייעם מענטש איך וויל ווערן א נייעם מענטש דאך פשט אז איך דארף קענען און לערנען עפעס פאר צען יאר, נאך צען יאר וועט ווערן פון דעם א נייע מענטש, פון די נייע שכל, פון די נייע דעת וואס איך בוי זיך, ווערן פון דעם עפעס, נעמט א זייער לאנגע צייט, זיי האבן נישט קיין פעישענס, און זיי האבן נישט קיין הערכה פאר די עולם המחשבה, און ס'איז דא אסאך ש ס וועמען ס'איז שווער, ס'איז באמת שווער, ווייל מחשבה איז אלעמאל א עולם וואס איז דא אין דעם הוה אמינא'ס מיט מסקנות, ס'קען אלעמאל זיין אז עס וועט נישט זיין, קען זיין מ'וועט טראכטן גענוג לאנג און גענוג קלאר, מען כאפט אז ס'איז נישט קיין גוטע פלאן, ס'איז נאך א סיבה פארוואס מענטשן האבן נישט ליב צו טראכטן, ווייל ער וועט נאך כאפן אז זיין פלאן איז גארנישט אזוי גוט, און אַ סך מאָל ווערט מען סטאָק אין דעם אויך, אָט יעדער זאַך קען מען טראַכטן אַז ס'איז נישט גוט, עס דינען פֿון מחשבֿה, ממילא ווערט גאָרנישט. ס'איז אַלץ גרויסע פּראָבלעמען, גרויסע מכשולות, וואָס מע דאַרף לערנען, ס'איז אַ גאַנצע סוגיה, ס'איז אַ גאַנצע מסכתּה וואָס מע דאַרף לערנען. אָבער דאָס איז די מסכתּה פֿון מעשׂה בראשית. מעשׂה בראשית איז דער עולם המחשבֿה. דאָס איז די זאַך וואָס איך, לעצטער פּשט וואָס איך וויל דאָ הײַנט זאָגן. נעבעך, איך האָב נאָך געוואָלט רעדן וועגן דעם, אָבער ביז מע קומט אָן צו דעם, זייער שווער. פאר מען בויט עני עולם המעשה, דאס הייסט ווען מען גייט בויען א נייע וועלט, מען בויט אלטע וועלטן וואס איז שוין געבויט אויף בלופרינטס וואס איז שוין דא כביכול, אקעי, קען מען מאכן קאפי פעיסט, קען מען מאכן סטעמפס, מען סטעמפט ארויס קארבן קאפיס אלעס, מען וויל מאכן די קארבן קאפי אליינס, מען וויל מאכן די פארעם, מען וויל מאכן א נייע ציור, א נייע צורה, א נייע מהלך, א נייע מענטש, דארף מען אנהייבן פון די עולם המחשבה, פון אפשר העכער פון מחשבה אבער פון בראשית. אזוי ווי די תרגום יונתן זאגט בראשית בחכמה און אזוי ווי די מדרש רבה זאגט ס'איז געווען א תורה לפני העולם דאס הייסט א חכמה לפני העולם וואס בחכמה זו הביט וברא את העולם און דארפן אונז פארשטיין און אזוי פארשטייט די זוהר און דאס איז דער רמבן אונז מסביר דאס הייסט ווען אונז לערנען פון ששת ימי בראשית און דאס איז איינע פון די סיבות פארוואס עס איז שווער צו לערנען ווייל די אמת'דיגע פשט אדער די העכערע פשט קען זיין ס'האט צוויי פשטים אבער די העכערע פשט פון דעם די ערשטע פשט פון דעם איז אז ס'רעדט נישט בכלל פון מאכן די זאכן וואס עס שטייט ווען עס שטייט ויקרא אלהים די רמבן לערנט ס'איז נישט קיין חילוק וויאזוי מ'זעצט אריין די פסוקים אבער ווען מ'לערנט ויקרא אלהים לאור יום און אזוי ווייטער מ'לערנט די ערשטע טאג די צווייטע טאג די דריטע טאג ביז אפשר ביז די זעקסטע טאג, דאס איז אלץ יצירות במחשבה, ניסן איז די יצירה במעשה, אלץ יצירות במחשבה, אין אנדערע ווערטער די אייבערשטער האט באשאפן, פאר ער האט באשאפן די זעקס טעג גשמיים, ס'הייסט די זעקס זאכן וואס שטייט אין די זעקס טעג, האט ער געדארפט באשאפן, נישט נאר באשאפן, אזוי ווי עס איז געווען אונז טון עס דארפן אונז אויך טון אזוי. די קאנצעפט וואס די רמבן רופט די ששה ששת ימים העליונים יא, די ימים די ספירות העליונות מיינט עס אבער די ימים העליונים די מושגים פון די וועלט וואס וויאזוי קען זיין אז ס'דא אזאך א טאג וויאזוי קען זיין אז ס'דא אזאך א זון וויאזוי קען זיין אז ס'דא אזאך א לבנה וויאזוי קען זיין אז ס'דא אזאך ליכטיגקייט טונקלקייט וכו' וכו' וכו'. דאס הייסט דאס זענען יצירות במחשבה לגמרי. און באמת די מערסטע קלארסטע פלאץ וואס ס'שטייט דאס איז באמת אין די ערשטע פסוק וואס איז טאקע א שווערע פסוק. דאס איז איינע פון די משמעות פון סתם לך הכתוב בראשית ברא ס'איז א מאמר סתום. אזוי ווי די גמרא זאגט בראשית איז בעצם א מאמר. איי פארוואס שטייט נישט ויאמר אלהים בראשית שמים וארץ. ווייל מ'דארף דאך קודם באשאפן די מאמר. מ'דארף דאך קודם באשאפן די אמירה. וויאזוי קענסטו רעדן אז ס'נישטא אזא זאך רעדן. דארף מען באשאפן האט מען באשאפן איז א ווארט מאדנע ווארט יא מען דארף אבער מאכן עס דארף עס דארף ווערן דער מושג שמים וארץ דער מושג איז ויאמר און דאס איז געווען די ערשטע מאמר דאס איז די מאמר החכמה אדער די מאמר הכתר ס'דא מחלוקת אין די מקובלים צו בראשית איז חכמה אדער כתר על כל פנים די און בהרחבה גאנץ פרשת בראשית רעדט זיך פון באמת פון די יצירה שבחכמה פון די התהוות החכמה פון די התהוות פון עולם המחשבה אינגאנצן פון דעם איז מאמר סתום עס איז נישטא אויף דעם קיין קיין קיין ויאמר ויאמר פארשטייען עס שוין אקעי סא א משל מען פארשטייט א מענטש רעדט עס איז דא א מענטש און ער רעדט און עס ווערט אמר ויהי איז אלץ זאכן וואס פארשטייען אבער כדי צו באשאפן דאס דארף מען דאך באשאפן קודם עולם המחשבה. און דאס איז די מאמר סתום פון בראשית און באמת זייער אינטערעסאנט כ'האב געלערנט זוהר און נאך נאך חברותא אלוש און מ'מוטשעט זיך זייער שטארק אין די זוהר פרשת בראשית איז דא א זאך וואס איז א יוצא מן הכלל איך מיין פון גאנץ זוהר על התורה איז דא נאך צוויי דריי שטיקלעך מען קען זאגן ס'איז בכלל זעלבע ס'איז אזא לאנגע המשך איז נישט דא ווייניג וואס איז די ערשטע שטיקלעך זוהר אויף בראשית נישט די הקדמה נאר פרשת בראשית נישטא אין דעם קיין ויאמר, זייער אינטערעסאנט, איך טראכט אז ממש מכוון צו דעם. נישטא אין דעם קיין ויאמר, נארמאלע זוהר איז א, איז אזוי ווי געשריבן אזוי ווי א מדרש, דא אמר רבי שמעון, אמר רבי יהודה, אמר רבי יוסי, מען זאגט און מען שמועסט, און איך קען זיך זייער גרינג קאנעקטן צו דעם. יא, מען איז זיך מחבר מיט די חכמים, מען הייבט אן צו פארשטיין, יעדער איינער האט זיך געהאט זיין שיטה, זיינע טענות, זיין קשיות, זיין סטייל פון טראכטן וכו', מען הייבט אן, ס'איז דא צו וועם צו רעדן, ס'דא, ס'דא עפעס א, קען מען האבן אן אחיזה אין דעם. און אזוי בראשית עס גייט אדורך גאנץ פרשת בראשית דאס הייסט גאנץ ששת ימי בראשית אן קיין איין אמר אן קיין איין רב שמעון קיין איין רב אלעזר קיין איין רב יהודה קיינער זאגט נישט גארנישט ס'איז פלעין הייסט בסתם ווייל פון די גמרא הייסט דעס סתם יא לשון בסתמא סתם סתמא דמתניתין א סתמא די זוהר אזא לאנגע סתמא די זוהר מיין איך נישט דא אין קיין שום אנדערע פרשה און איך מיין קלאר אז דאס איז א המשכה פון די סתמא די מאמר סתום פון סתום לכו הכסף וראש סיפור עליהם וואס ער רופט עס אין תיקוני זוהר מאמר סתום אין די גמרא די גמרא אין שבת ס'איז א מאמר סתום וואס הייסט סתום האט נישט קיין מ'ווייסט נישט ווער איז דער וואס רעדט פארוואס ווייס איך נישט ווער ס'רעדט ווייל איך האלט דאך דא פאר אזא קאנצעפט פון ווער און רעדן און אזוי ווייטער איך דארף דאך מאכן די קאנצעפט אויכעט אבער דאס איז די עבודה, און באמת אז די עבודה הרי די רחם עבודה נפשית פון יעדע מענטש וואס ער וויל עפעס מאכן, פאר מען מאכט עפעס, ווייסט נאכנישט וואס מען גייט מאכן, איז וואס פאר א נאמען גייט מען אים רופן, מען קען אים נישט רופן קיין שפעטער ויקרא אלקים לאור יום, פאר עס איז געווען אור, איז עס מאמר סתום, און אבער דאס דארף מען יעצט לערנען, ס'איז נישט די ספר, נישט פארלוירן געווארן וועגן דעם, געשריבן א באנטש צען פעידזשעס, מאמר סתום, אזוי ווי ס'איז, ממש כמות כמות שהיא, און. זיך ווייל זיי האבן געהאט די כח און געהאט די די אמונה די דעת אז מען קען בלייבן מען קען אביסל לעבן אין עולם המחשבה דאס איז באמת דאס איז די טייטש פון א מקובל אדער א בעל סוד א בעל דעת מען קען פאר א וואך לערנט מען און א האלבע וואך וואס מ'לערנט פרשת בראשית שטיין אין עולם המחשבה שפעטער באמת פון דעם קומט ארויס פירות און פירי פירות און אזוי ווייטער און טאקע די מען קוק כ'האב געקוקט אין די זוהר די ערשטע מאל וואס שטייט א מאמר אזוי מיין איך כ'האב געטשעקט אויב איינער איך מאך א גראבע טעות קען מען מיך פארעכטן אבער די ערשטע מאל וואס ס'שטייט קלאר א א נאמען ס'קומט איינער שטייט קפץ שטייט אזוי דרשן באריכות באריכות גדול ס'דא אנדערע גרסאות דא סדרים וואס מ'דארף פארשטיין אבער דרשן באריכות די אלע די גאנצע פרשת בראשית נאכדעם מיטאמאל שטייט קפץ רבי אלעזר קפץ בקדמיתא ודרש ברענגט א פסוק קודש מן המים האט מסביר געווען אה פון דאס רעדט מען דא נאכדעם שטייט רבי שמעון פריש פלוגתא מפרש האט זיך געדינגען מיט אים אדער האט מפרש געווען א מחלוקת די מחלוקת פון די מים עליונים מים תחתונים אזוי ווייטער דעמאלטס פון דעמאלטס איז שוין דא זייער אסאך נעמען גייען זיי דורך נאכאמאל די גאנצע פרשת בראשית און די חכמים שמועסן צווישן זיך און אזוי ווייטער אבער ס'זעט מיך אויס זייער קלאר אז די רבי אלעזר קפץ איז זייער וויכטיג דא דאס הייסט מ'האט זיך די חכמים האבן זיך ארויסגעגאנגען פון זיך כדי צו אריינגיין אין מעשה בראשית דארף מען ארויסגיין פון זיך ס'איז נישטא קיין אמר ס'איז נישטא קיין דער זאגט יענער זאגט איינער האט עס געזאגט יא אבער עס איז כמאמר סתום כמו בראשית ברא אלהים ביז מ'האט געכאפט און רבי אלעזר האט געטאנצן, עס איז ממש קפץ מיין איך אזוי ווי הדיוט קופץ בראש, ער איז דאך געווען דער זוהן פון רבי שמעון, און ער וואלט געדארפט לאזן פאר זיין טאטע רעדן, פון דעם גלייך, רבי שמעון פריש פלוגתא, רבי שמעון גיב מיר א איין מינוט, מ'דארף אנהייבן ערגעץ אנדערש, מ'דארף אביסל אנדערש זאגן, פונקטליך וואס די פרטים וואס זיי זאגן צו ס'שטימט מיט דאס, דארף מען מדייק זיין, כ'האב נישט קיין קלארע פשט, אבער אין די מעשה האב איך א שטיקל פשט, נאכדעם שטייט רבי יוסי שואל, מ'גייט שוין צוריק צו די סדר, רבי יוסי פרעגט פאר רבי שמעון לכאורה, און רבי שמעון ענטפערט אים, און אזוי ווייטער, דאס איז שוין צוריק צום סדר אבער ערשט איז געווען עפעס אזא סארט הערה, מ'האט ארויסגעברענגט די בראשית פראבלעם און פון דעם איז געווען אזא קפץ, אזוי ווי ויאמר אלהים יהי אור, ויאמר אלהים יהי אור דאס דארף מען קענען לערנען, ס'איז געווען א וועלט, ס'האט זיך אנגעהויבן און קיינער רעדט נישט דא, ס'שטייט נישט ווער, ס'שטייט נישט אפילו יא אזוי ווי די רמב ן באמערקט אן, ס'שטייט נישט אפילו ויכתוב משה בראשית אזוי וואס דאך א נארמאלע ספר דארף דאך זאגן ווער עס שרייבט, ווי קומט עס, ס'שטייט כמו שהיא, בראשית ברא אלהים, סתם לך הכתוב, אזוי ווי ס'איז די אמת, די אמת איז דאך ס'איז קודם געווען איינס דארף נישט זאגן גארנישט, און צוביסלעך פון דעם, מיט אמאל געט א טאנץ ארויס, ויאמר אלהים יהי אור. דא אזוי ווי דער מענטש רבי אלעזר האט געגעבן א טאנץ ארויס, שטייט א פסוק קול ה' על המים, אה, אזוי ווי דער קול השם וואס ער הערט, יא, ויאמר אלהים, הערט ער קול השם, על המים איז איינס פון די ערשטע זאכן, די מים וואס מ'דארף באשאפן. און פון דעם האט אים רבי שמעון געענטפערט, כ'האב א אנדערע פסוק, מ'דארף אנדערש, און שוין איז שוין געקומען, האט מען שוין זיך אנגעהויבן, די וועלט איז שוין דא, די מאמרות, די מאמרות מפורשות, די מאמר נישט סתום, די מאמר מפורש, רבי שמעון פריש, מפרש געווען נישט נאר געזאגט די מאמר סתום מפרש געווען דאס איז דאס איז די סדר די סדר הלימוד דאס איז די סדר עבודה פון אה חודש תשרי וואס איז זייער שווער צו רעדן וועגן אלעמאל די חודש די אמת וואס גייט פאר אין די חודש ביי די הערצער פון די אידן ביי די מוחות פון די מענטשן איז למעלה פון די ווערטער איז דא זייער אסאך תורות אויף חודש תשרי אבער נישט דא קיין סיפור יציאת מצרים יא ניסן איז סיפור יציאת מצרים דא רעדן האבן אונז ווערטער קענען אונז שוין עולם החיצוני איז שוין ווי זאגט מען דאס זאגט נברא עולם במעשה אבער תשרי איז אלץ סודות אזוי ווי דער זוהר זאגט ס'איז ממש אזוי שטימט זייער גוט יא החודש הזה לכם דאס איז די חודש תשרי די לא היו צריך לעשות את התורה דאס וואס אונז פארשטייען נישט די תורה איז טאקע רבי יצחק מיט די סוד וואס אונז פארשטייען נישט דאס איז די ענין פון חודש ניסן אז תשרי אזוי ווי דער זוהר זאגט החודש הזה לכם ניסן איז לכם תשרי איז שלי ס'איז גאט'ס גאט'ס חודש אונז האבן נישט קיין ווערטער פאר דעם און ביז בראשית איז נאכאלץ נישט קיין ווערטער ביז צוביסלעך פון דעם פתח רבי אלעזר הייבט זיך אן און מען טאנצט ארויס און פון דעם צוביסלעך באקומען אונז ווערטער א גאנצע יאר צו רעדן און קענסט פון דעם צו רעדן וואס איז געשען וואס גייט זיין, יעדער זאל האבן א פרייליכן שבת.